נאך די הפסקה פון די גאנצע מעשה פון די עגל, גייען אונז צוריק צו די סדר פון די מלאכת המשכן כאילו לא היה, ווער ס'וויל קען טרעפן זוכן די רמזים ממש איידלע רמזים אפשר פון ויקהל משה כנגד ויקהלו על אהרן אזוי ווייטער מ'האט מנדב געווען צו די משכן קעגן מנדב זיין צו די עגל אבער אין די פסוק ווערט נישט דערמאנט קיין איין ווארט ס'איז כאילו מ'קען ליינען מ'קען ארויסשניידן מאכן קאט די גאנצע מעשה און פארן ווייטער די אייבערשטער האט געזאגט פאר משה די אלע זאכן. און ויקהל משה קומט אראפ פון די בארג, און ער נעמט צאם די עולם, און ער זאגט זיי אלה הדברים אשר ציוה השם לעשות, אותם, אלע זאכן וואס אונז האבן געלערנט, און ער גייט מער ווייניגער אויפן סדר פון וואס אונז האבן געלערנט. נאר די סדר איז נישט די זעלבע, קודם זאגט ער די לעצטע זאך וואס ער האט געלערנט, וואס דאס איז שבת, און ער זאגט עס בקיצור, ער זאגט נישט די גאנצע ושמרו בני ישראל את השבת, די אלע אריכות וואס אונז האבן געזען פריער, די רמבן זאגט שוין א כלל אין אלע זאכן, ס'קען זיין ער האט יא געזאגט אלעס, ס'הייסט נישט יעדע זאך דארף דאך די תורה אראפשרייבן צוויי מאל, אונז גייען זען די ויקהל זאגט טאקע די דווקא די תורה אויף מלאכת המשכן ממש צוויי מאל ווען מ'האט עס געהערט משה רבינו און ווען די אידן האבן עס געטון בפועל דאס איז מיוחד פאר די משכן און מ'דארף פארשטיין פארוואס ס'איז מיוחד פאר די משכן אבער באופן כללי אסאך מאל הערט מען נאר ווי די אייבערשטער רעדט פאר משה אדער הערט מען נאר ווי משה זאגט עס פאר די אידן מ'דארף פארשטיין אז ס'איז געווען די צווייטע אויך אויף שבת זאגט ער נישט דאס אבער ער לייגט צו איין אינטערעסאנטע זאך וואס איז נישט געשטאנען דארט וואס דאס איז לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת דא שטייט אסאך אסאך פירושים וואס רשי ברענגט שוין וואס איז די פשט פון דעם איך מיין פשוט פשט קען זיין דאס הייסט אונז לערנען דאך אז שבת איז קעגן מלאכת המשכן, אזוי איז דער אפילו אפילו אין די פשט, משכן מאכט מען נישט שבת, ל"ט מלאכות לערנט מען פון די משכן, נישט קלאר אז אין די משכן איז געווען תבערו אש, מען טרעפט אוודאי יא אז ס'איז געווען אבער פשטות זעט מען נישט אז מ'האט געדארפט ס'שטייט נישט לפחות מ'דארף מאכן א פייער, קען זיין דאס דארף מען צולייגן כדי מ'זאל וויסן. כל פנים קומט ער און ער נעמט צאם די אידן כל עדת בני ישראל יעדע איינער פארוואס מ'גייט דאך האבן כל נדיב ליבו יביאה מ'גייט דארפן האבן אויך די מבינים די מומחים די חכמים פון יעדע איינע מען ווייסט נאך נישט בצלאל ווייסט מען וועם צו גיין אבער דא איז פאר יעדע איינע דאס איז די פשוטע טייטש וואס מען נעמט יעדע איינע צאם און ער זאגט וואס די אייבערשטער געזאגט און אונז דערמאנען זיך פון אנהייב תרומה וזאת התרומה אשר תקחו מאתם דא זאגט ער קחו מאתם תרומה לה' און ער זאגט ווער כל נדיב לבו און ער לייגט אראפ די ליסט זהב וכסף ממש די זעלבע ליסט וואס אונז האבן געהאט פריער און ער לייגט צו נאך א זאך וכל חכם לב בכם יבואו ויעשו דאס הייסט פריער האבן אונז נישט דאס געהאט אונז האבן געהאט שפעטער אז בצלאל אייבערשטער זאגט זאל נעמען בצלאל און דער אייבערשטער געזאגט אז זאל זיך מיטנעמען בצלאל אנדערע חכמי לב ס'איז נישט געשטאנען דארט מפרש אזוי האט עס משה רבינו פארשטאנען בצלאל קען נישט אלץ אליינס מאכן נישט קיין וואן מען טיעם וואס קען מאכן די משכן מ'דארף יעדע איינער מילא פונקט אזוי ווי עס איז דא נדבות פון די זהב וכסף איז דא אויך נדבות פון ארבעט פון צייט וואס די מענטשן וואס קענען מאכן און מילא לייגט ער צו נאך א ליסט וואס אונז האבן נישט געהאט אנהייב תרומה די ליסט דאס איז די ליסט פון די זאכן וואס מ'דארף מאכן כאילו מ'האט עדווערטייזט ווער ס'האט זהב וכסף און ווער ס'קען מאכן א משכן אהלו און מכסהו וכו' וכו' א זייער א לאנגע ליסט ביז מ'זאל וויסן יעדע איינער וואס האט א כשרון פאר דעם וועט זיך אנרופן מאכן אזוי וכך הוה, און נאכדעם אזוי ווי אונז לערנען דא יעדע זאך שטייט די פעולה די ציווי און די מעשה איז דא די גאנצע מעשה פון דעם ס'קומט טאקע יעדע איינער כל אשר נדבה רוחו אותו זיי ברענגען תרומת השם און זיי ברענגען האנשים על הנשים זיי ברענגען נישט נאר דעם זיי ברענגען אויכעט די ארבעט דאס דארף מען דארף מען פארשטיין איך מיין אז איינע פון די סיבות וואס שטייט די נשים שטייט אויך וואס יעדער איינער האט געברענגט איין זאך וואס די נשיאים האבן געברענגט וואס כל אשה האט געברענגט קען מען דן זיין אלע פרטים און אויך וואס מענטשן האבן געברענגט ארבעט למשל כל אשה חכמת לב בידיה טוו ויביאו ס'הייסט נישט נאר זיי האבן געברענגט זיי האבן אויך געמאכט די ארבעט אזוי כל איש ואשה אשר נדב לבם אותם להביא די נשים זענען וויכטיג דא אינטערעסאנט ביי די עגל איז נישט געווען קיין נשים אבער פשוט זעהט מען יעצט נשים זענען זייער מסוגל זיי קענען נייען זיי קענען מאכן זיי זענען אפילו אמאל מער מוכשר אין געוויסע האנט ארבעט ווי מענער, איז די איש נשים וואס זענען געקומען א גרויסע חלק וואס שטייט בפירוש לפחות איז זיי זענען געקומען טאקע מאכן די זאכן דאס איז נאך א לעוועל וואס האבן נישט געזען אזוי קלאר פריער דא ביי די עגל איז בכלל נישט געווען אהרן האט סתם אריין געווארפן די זאכן ויצא העגל הזה דא איז געווען נישט נאר א ענין פון ברענגען געלט נאך א ענין פון ברענגען ארבעט מ'דארף טראכטן וועגן דעם וואס מ'לערנט פון דעם און נאכדעם האבן אונז נאכדעם וואס מען האט דאס געברענגט טוט טאקע משה די נעקסטע סטעפ, אזוי מען לערנט, ער פארשטייט די סטעפס וואס ער דארף טון, ער רופט בצלאל, ער זאגט פאר די אידן ראו קרא השם בשם בצלאל, ער זאגט אים אז טאקע די אייבערשטער האט געזאגט ער האט אים ממלא געווען רוח אלהים וואס זיי האבן געלערנט אלע כשרונות וואס ער האט געהאט און אהליאב בן אחיסמך, און ער גייט צו זיין צוזאמען מיט להורות נתן בלבו זיין מסביר, ער גייט זיין ענקער רבי פאר די אלע וואס זיי האבן זיך אנגערופן אז זיי גייען אונז העלפן, און ויקרא און ער און דאס האט ער געזאגט פאר די אידן, און נאכדעם וואס ער האט זיי געזאגט אזוי ווי די אמירה אז וואס די מצוה איז, האט ער עס טאקע געטון, האט ער טאקע גערופן בצלאל, און די גאנצע עולם האט געברענגט פאר די בצלאל האט ער געברענגט די נדבה וואס די עולם האט געברענגט, דא בעצם האלט איך שוין צום סוף נאך די היינטיגע פרק סאו איך גיי סטאפן דא, אבער די המשך בעצם דא וואלט איך געסטאפט די פרק אויך איז אז נאך א אינטערעסאנטע מעשה פון די הבאה וואס הייבט זיך אן אין נעקסטע פרק לעצטנס אם ירצה השם נאך שבועות אז ס'איז געווען מ'האט געברענגט צופיל און מ'האט געדארפט זאגן מ'זאל סטאפן ברענגען דאס איז א אינטערעסאנטע זאך מ'דארף זען וויאזוי ס'פיט אריין אין די גאנצע סדר וואס איז דא מ'האט געזאגט און דא וואלט געברענגט ס'זעט אויס דאס איז די נדיב לב די נדיב לב וואס מ'האט געזאגט מ'האט דאך נישט געזאגט ווער זאל ברענגען יעדע זאך קומט דאך מיט א שיעור וויפיל זאל מען ברענגען ווער זאל ברענגען איין זאך איז נישט געקומען מיט א שיעור וואס איז וויפיל מ'זאל ברענגען און טאקע ס'נישט געקומען קיין שיעור האט מען געדארפט שפעטער געבן פאר דעם א שיעור דאס איז לכאורה די ענין און מ'קען אריינטראכטן וואס גייט דא פאר.